זאגט די הייליגע גמרא. האלט מען דף נון ד' ניין. מען האלט שוין דף נון היי עמוד אויך נישט. נון היי עמוד ב' דאס איז עס.

חלום ונפשו עגומה, א מענטש זעהט א חלום, א שרעקעדיגע חלום, און ונפשו עגומה, ער איז באזארגט, ילך ויפתרנו בפני שלושה, זאל ער גיין און זאל פותר זיין זיין חלום בפני שלושה, פרעגט די גמרא יפתרנו, וואס איז די מעלה פון גיין פותר זיין דעם חלום, והאמר רב חסדא, חלמא דלא מפשר, כאגרתא דלא מקריא, יענער מענטש זארגט זיך, ער זאל זיך נישט זארגן, ווייסט פארוואס ער זאל זיך נישט זארגן, ווייל ווילאנג ער. הא גופא, ווילאנג ער גייט נישט פותר זיין זיין חלום, ווילאנג ער גייט נישט מאכן סענס פון זיין חלום, איז עס איז עס נישט נוגע, אזוי ווי א בריוו וואס מען האט נישט געליינט, ממילא וואס לאזט דיך אריין אין פראבלעמען, אלא אימא יטיבנו בפני שלושה, אז אוודאי מיינט מען נישט דא סתם ער זאל עס גיין פותר חלום זיין, נאר ער זאל גיין מייטב זיין דעם חלום, ער זאל גיין צו דריי גוטע פריינד וואס וועלן וויסן אים פותר צו זיין זיין חלום אויף א גוטע וועג, איז די מפרשים מוטשענען זיך, הא למעשה איז דיין קשיא דאך געווען. אז אז ווילאנג איך גיי עס נישט פותר זיין איז איז עס גארנישט וואס פעלט דיך אויס יטיבנו? למעשה די גמרא הייבט אן אז ס'איז ונפשו עגומה זעהט מען אז דער מענטש איז יא עפעס באזארגט אויב ביסט באזארגט וועגן דיין חלום ס'לאזט דיך נישט רואיג גיי צו מענטשן וואס זאלן דיר עס מייטב זיין וויאזוי איז מען מייטב א חלום? ליתי תלתא נעם דריי מענטשן ולימא להו דו זאלסט זיי זאגן חלמא טבא חזאי כ'האב געזעהן א גוטן חלום ולימרו ליה הנך און די דריי מענטשן זאלן דיר זאגן טבא הוא, דאס איז א גוטע חלום, וטבא ליהוי, עס וועט בלייבן א גוטע חלום, רחמנא לשוייה לטב, די אייבערשטער וועט דיך מאכן גוט, שבע זימנין לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא, זיבן מאל זאל מען פון הימל גוזר זיין ס'זאל זיין גוט פאר דיר, ויהוי טבא און ס'וועט זיין גוט. ולימרו, גייט יעצט די גמרא זאגן א לאנגע נוסח פון פסוקים וואס מיט דעם איז מען מייטב חלום, ולימרו, און די דריי מענטשן זאלן זאגן שלש הפוכות, דריי פסוק וואו ס'ווערט דערמאנט די ענין פון הפיכה, ווי דער אייבערשטער טוט הפכת, דער אייבערשטער טוט איבערדרייען זאכן פון שלעכטס אויף גוטס, שלש פדויות, דריי פלעצער וואו מ'טרעפט דער אייבערשטער לייזט אויס, און שלש שלומות, דריי פלעצער וואו דער אייבערשטער רעדט פון שלום.

ויאמר העם אל שאול היונתן ימות אשר עשה הישועה, און די פסוק פירט דארט אויס מיט א המשך פון א לשון וגומר א לשון פון שלום, ווי דער עולם קען זען די פסוק אין די זייט וואס איז פסוק י', און די פסוק ענדיגט זיך ויפדו העם את יונתן ולא מת, איז אויך א ענין פון פדיה. שלש שלומות, ווי טרעף איך דריי לשונות פון שלום, דכתיב בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו, ורוח ל.

הוו יתבי בהדי הדדי, די דריי אמוראים זענען געזיצן אינאיינעם, אמרי כל חד וחד מינן, לימא מילתא דלא שמיע ליה לחבריה, יעדער איינער פון אונז זאל נאכזאגן א הלכה וואס זיין חבר האט נאכנישט געהערט, זאג עפעס א מחודש'דיגע דין וואס קיינער ווייסט נישט, פתח חד מינייהו, האט איינער פון זיי זיך אנגערופן ואמר, האט געזאגט אזוי, האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא, א מענטש זעט א חלום ער ווייסט נישט. וואס ער האט גע'חלומ'ט ער ווייסט נישט וויאזוי צו מאכן סענס דערפון איז ליקום קמי כהני בעידנא דפרסי ידייהו זאל ער זיך שטעלן פאר די כהני בשעת וואס זיי זענען פורס ידיהם בשעת זיי דוכענען ולימא הכי זאל ער זאגן אזוי רבונו של עולם אני שלך וחלומותי שלך חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא בין שחלמתי אני לעצמי ובין שחלמו לי חבירי בין שחלמתי על אחרים אם טובים הם חזקם ואמצם כחלומותיו של יוסף הצדיק וואס זענען מקוים געווארן, יוסף'ס חלומות זענען נישט געווען אזעלכע גוטע חלומות, אבער זיי זענען עווענטועל מקוים געווארן ואם צריכים רפואה רפאם, הייל זיי אויס כמי מרה על ידי משה רבינו וואס די וואסער איז געווארן זיס, כמרים מצרעתה וואס איז געווארן אויסגעהיילט פון יענע קרעץ, וכחזקיהו מחליו, מיר האבן שוין געהאט צוויי מאל דערמאנט אין די גמרא אז חזקיהו איז עווענטועל אויסגעהיילט געווארן פון זיין קרענק. כמי יריחו על ידי אלישע, נאך א מעשה, כשם שהפכת קללת בלעם הרשע לברכה כן הפוך כל חלומותי עלי לטובה, זאגט די גמרא ומסיים בהדי כהני דעני צבורא אמן, ענדיג בשעת די כהנים, ענדיג די נוסח בשעת די כהנים ענדיגן שלום, אזוי ווען די גאנצע ציבור ענטפערט אמן. זאל די אמן אויך ארויפגיין אויף דיין ברכה, איי אמן איז דאך נאר בתורת שומע כעונה ווען איך הער, די תירוץ איז אז מען ווייסט, למעשה ווייסט מען, כלל ישראל ווייסט אז מען זאגט יעצט די תפילה פון דארטן ריבונו של עולם און די אמן גייט ארויף אויף דעם אויך, ואי לא, אויב די כהנים זינגען ווייטער, אזוי איז דא איין מהלך צו לערנען, און די גר"א ברענגט שוין די גירסא פונעם ריף וואס זאגט אז א אנדערע גירסא, וכי מהדרי כהני אפייהו נאכדעם וואס די כהנים ענדיגן דוכן, דעמאלטס איז לימא הכי. האבן מיר דא צוויי וועגן, אדער זאגסטו עס פאר די כהנים ענדיגן בענטשן, אין אנדערע ווערטער, זיי זינגען נאך ווייטער, איך האב שוין געענדיגט מיין נוסח, האב איך נאך צייט צו זאגן זאכן, געט די גמרא נאך א נוסח צו זאגן, אז זאלסט קענען ענדיגן מיט זייער אמן. אדער אזוי ווי אונז טוען מיר, אז נאכדעם וואס די כהנים ענדיגן בענטשן, ענדיגן דוכענען, און זיי דרייען זיך אויס, זאגט דער ציבור לימא הכי אדיר במרום, שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהי רצון מלפניך שתשים עלינו שלום. דאס איז געווען איין מימרא. וואס איינע פון די דריי אמוראים האבן געזאגט, אויף די פארלאנג פון זיינע חברים, אז מען זאל זאגן עפעס א אינטערעסאנטע הלכה. פתח אידך ואמר, האט איינער געזאגט נאך א אינטערעסאנטע הלכה, האי מאן דעייל למתא, א מענטש גייט אריין אין א שטאט, ודחיל מעינא בישא, און ער האט מורא פון א פון א עין הרע, ער קומט אן, איז א נייער מענטש אין שטאט, האט מורא מען וועט אים אנקוקן מיט א שלעכטע אויג, איז לינקוט זקפא דידא דימיניה בידא דשמאליה, זאל ער נעמען זיין אגודל און זאל עס אריינלייגן אין זיין לינקע הענט, וזקפא דידא דשמאליה בידא דימיניה.

צו יוסף, אזויווי ס'דא א פסוק נוהג כצאן יוסף, איז דלא שלטא ביה עינא בישא, אויף יוסף האט נישט שולט געווען קיין שלעכט אויג שנאמר, מ'האט שוין געהאט די גמרא אויבן, בן פורת יוסף בן פורת עלי עין אל תקרי עלי עין אלא עולי עין, ער איז העכער פון א שלעכט אויג, יוסי בר חנינא אמר מהכא, פון דא לערן איך ארויס אז אויף יוסף איז נישט שולט קיין עין הרע, שטייט אין פסוק וידגו לרוב בקרב הארץ מה דגים שבים מים מכסין עליהם, ואין עין הרע שולטת בהם, אף זרעו של יוסף אין עין הרע שולטת בהם, ווער ס'געדענקט האט די גמרא געהאט נאך א דריטע, די גמרא זאגט א מסברא אז דער אויג וואס האט נישט געוואלט נהנה זיין פון א זאך וואס איז נישט פון א זאך וואס איז נישט זיינס, דער אויג וועט אויך נישט קענען וועט אויך נישט. געשעדיגט ווערן פון אן עין הרע. זאגט די גמרא ווייטער, ואי דחיל מעינא בישא דיליה, אויב האט ער מורא אז ער וועט אריינלייגן א עין הרע אין יענעם, אדער ס'דא וואס זאגן אז ער וועט אריינלייגן א עין הרע אין זיך אליין, איי געס ס'איז דא אזא מין זאך, א מענטש האט א נעגעטיוו בליק אויף זיך אליין, וואס די עצה איז, ליחזי אטרפא דנחיריה דשמאליה, זאל ער באטראכטן די וואנט, פון זיין לינקע נאז לאך. דאס איז די מיין לינקע נאז לאך, און וויאזוי איך גלייב מען דארף צומאכן איין אויג עס צו קענען זען. מען באטראכט עס, און דאס איז א סגולה. יעדער קען עס פרובירן מסביר זיין וויאזוי ער פארשטייט, על כל פנים, אפשר איז עס א געוויסע דיסטרעקשאן. דזשאסט גיי אוועק פון דיינע נעגעטיוו טאוטס און טרעף דיך עפעס מיט וואס צו האלטן ביזי דיין מיינד. און דאס איז א סגולה קעגן עין הרע. זאג פתח אידך. האלט מען שוין לכאורה ביי די דריטע, ביי די דריטע חבר וואס זאגט א מימרא וואס דער עולם ווייסט נישט, זאגט ער אזוי, פתח אידך ואמר האי מאן דחליש, איינער וואס איז שוואך, איינער וואס איז געווארן קראנק, איז יומא קמא לא ליגלי, די ערשטע טאג זאל מען נישט אויסזאגן, דא איי געס איז די מקור אז מענטשן וואס ווערן אומגעזונט, איז דא אמאל א ענין נישט צו פארציילן, פארוואס? כי היכי דלא ליתרע מזליה, דיין מזל זאל נישט שלעכט ווערן מכאן ואילך פון דא און ווייטער ליגלי אין אדער ווארדס נאך איין טאג קענסטו שוין גיין זאגן כי הא דרבא אזוי ווי די מעשה איז געווען מיט רבא כי הוה חליש ווען ער פלעגט קראנק ווערן איז יומא קמא לא מגלי די ערשטע טאג האט ער נישט געזאגט ער האט געהאפט אז ער קען ארויסקריכן מכאן ואילך פון דא און ווייטער אמר ליה לשמעיה האט ער געזאגט פאר זיין גבאי פוק אכריז גיי רוף אויס רבא חלש אז רבא איז קראנק מאן דרחים לי ווער ס'גלייכט מיך ווער ס'האט מיך ליב ליבעי עלי רחמי זאל פשוט מתפלל זיין פאר מיר ומאן דסני לי דער וואס האט מיך פיינט ליחדי לי זאל ער זיך פרייען אויף דעם וואס איך בין אין א שווערע מצב און ס'שטייט כתיב שטייט א פסוק בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו אז אמאל איז דא וואס יענער פרייט זיך זאגט דער אייבערשטער ס'קומט זיך דיר נישט די שמחה פארן צארן איך וועל יענעם אויסהיילן והשיב מעליו אפו איך וועל אראפנעמען מיין צארן ווייל האט רבא געזאגט דער וואס האט מיך נישט ליב זאל זיך טאקע פרייען און ס'איז א סגולה אז איך זאל ווערן אז איך זאל ווערן געזונט. זאגט די גמרא ווייטער, שמואל, כי הוה חזי חלמא בישא, ווען ער האט געזען א שלעכטע חלום, אמר וחלומות השוא ידברו, כי הוה חזי חלמא טבא, ווען ער האט געזען א גוטע חלום האט ער געזאגט אמר, האט ער געזאגט בלשון בתמיה, אקעי, וכי החלומות שוא ידברו, דאס אלעס איז געבויט אויף די איידיע וואס די גמרא דערמאנט, אז אז חלומות גייט אלעס לויט וויאזוי דו מאכסט דערפון, לויט וויאזוי דו גייסט עס פותר זיין.

לא קשיא כאן על ידי מלאך כאן על ידי שד, אמאל קומט א חלום דורך על ידי מלאך איז א עכטע זאך, אמאל קומט עס דורך א שד איז נישט קיין עכטע זאך, אמר רב ביזנא בר זבדא אמר רבי עקיבא אמר רב פנדא אמר רבי יוחנן אמר רבי בירים משום זקן אחד ומנו ר' בנאה, סאו די מעשה וואס אונז גייט, גיב א קוק צו די פענסטער זענען פארמאכט פליז. איז די מעשה איז געשעהן מיט ר' בנאה, וואס איז די מעשה, וואס זאגט ר' בנאה, אבער אונז האבן געהאט א לאנגע קבלה פון איינס צוויי דריי פיר פינף זעקס, פון זעקס דורות וואס מען האט געהאט די קבלה, אז וואס עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, ס'איז געווען פיר און צוואנציג מענטשן וואס זיי זענען געווען. פותרי חלומות, דאס איז געווען זייער ארבעט. איז פעם אחת חלמתי, האט ר' בנאה פארציילט, איינמאל האב איך געחלומט א חלום, חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, איך בין געגאנגען צו אלע פון די פיר און צוואנציג, מה שפתר לי זה לא פתר לי זה, יעדער האט זיך געהאט זיין אייגענע פתרון אויף מיין חלום, וכולם נתקיימו בי, אלע זענען נתקיים געווארן, פשט איז אז די חלום אליין מיינט גארנישט, ס'איז די וועג וויאזוי דו גייסט. דעשיפרירן די מעסעדזש וויאזוי דו גייסט נעמען די קאודס און דו גייסט מאכן דערפון עפעס. וכולם נתקיימו בי לקיים מה שנאמר כל החלומות הולכים אחר הפה. פרעגט די גמרא וואס הייסט לקיים מה שנאמר? דאס האסטו יעצט געזאגט א פסוק כל החלומות הולכים אחר הפה גיי זוך אין נ"ך אזא פסוק איז. אטו כל החלומות הולכין אחר הפה קרא הוא, רעדט מען דען פון א פסוק? זאגט די גמרא, אין, יא, ס'איז טאקע נישט מיט דעם לשון, באט די איידיע שטייט אין א פסוק, כדרבי אלעזר דאמר ר' אלעזר מנין שכל החלומות הולכין אחר הפה. פון ווי ווייס איך אז אלע חלומות ווענדט זיך וואס די מענטש מאכט דערפון עפעס, שנאמר שטייט אין פסוק ויהי כאשר פתר לנו, כן היה, זעט מען אז לויט די פתרון אזוי גייט זיך אויסשטעלן די יעוד פונעם חלום. אמר רבא, האט רבא געזאגט, והוא דמפשר ליה מעין חלמיה. ס'מיינט נישט אז דו קענסט יעצט נעמען די מעשה און אריינלייגן וואס דו ווילסט. ס'דארף זיין מעין פון דאס וואס יענער האט געחלומ'ט. ס'דארף שטימען מיט די געשיכטע וואס איז געשטאנען אינעם חלום. אויב שטימט עס, אויב איז עס מעין החלום, דעמאלטס קענסטו עס מפשר זיין וויאזוי דו ווילסט. שנאמר שטייט אין פסוק איש כחלומו פתר. לויט דעם חלום, אזוי איז געווען די פתרון. זאגט דער פסוק ווייטער וירא שר האופים, און דער שר האופים האט געזען, איז וואס איז די המשך פונעם פסוק? כי טוב פתר. ער האט געזען אז יוסף ווייסט וואס ער רעדט, ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי, ער האט געזען אז יוסף'ס פתרון פארן שר המשקים איז געווען א אויסגעהאלטענע פתרון, פרעגט די גמרא מנא ידע, פון ווי האט ער געוואוסט, איז פשוט פשט פון די פסוק מיינט, כי טוב פתר מיינט אז ער האט ליב געהאט די מעסעדזש. ער האט אים געזאגט דארטן פארן שר המשקים דו גייסט ארויסגיין פון תפיסה, ער האט ליב געהאט די תוכן, ער האט ליב געהאט זיין דיירעקשאן, ער האט ליב געהאט זיין סטייל אז ער זאגט גוטע זאכן, ממילא איך האב אויך א חלום, גם אני אף אני בחלומי. אבער די גמרא פארשטייט אז כי טוב פתר אז ער האט געהאט א קלארע ידיעה אז יוסף ווייסט וואס ער רעדט. דרש'נט די גמרא מנא ידע אמר רבי אלעזר מלמד שכל אחד ואחד הראוהו חלומו ופתרון חלומו של חברו, יעדער מענטש האט געחלומט צוויי זאכן, דער שר ה אופים האט געחלומט זיין אייגענע חלום און אויך די פתרון פון זיין חבר'ס חלום אז ער גייט ארויס גיין מיט די גאנצע מעשה וואס איז דארט געווען האט ער דאך געזען אז יוסף איז גוט מכוון ממילא האט ער געוואוסט אז ער ווייסט וואס ער רעדט. אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן זייער אינטערעסאנטע הלכה, השכים, א מענטש שטייט אויף צופרי ונפל לו פסוק לתוך פיו, און ער טרעפט זיך מיט א פסוק אין מויל, הרי זו נבואה קטנה, ס'איז א מעין פון נבואה. ואמר ר' יוחנן, ג' חלומות מתקיימים, ס'דא דריי סארטן חלומות וואס ווערן מקיום, חלום של שחרית, דאס איז די חלום וואס א מענטש חלומ'ט אין די לעצטע טייל פונעם נאכט, ווען ס'איז שוין צו פרי, ס'דא די לעצטע גוטע שלאף פאר מ'דארף אויפשטיין, וואס דעמאלטס איז חלומ'ט זיך אסאך מאל א מענטש זייער קלארע חלומות, וחלום שחלם לו חברו, און א זאך וואס יענער האט געחלומ'ט אויף דיר, וחלום שנפתר בתוך חלום, אויב דו חלומ'סט דיך אין דיין חלום.

פון דעם חלומ'ט ער, ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע, איז וואס איז די כוונה פון די גמרא, לכאורה די גמרא וויל ווייטער ארויסנעמען די תקיפות פון א חלום אז מענטשן זאלן עס נישט נעמען אזוי אזוי סיריעס, בסך הכל וואס מען טראכט בייטאג פון דעם חלומ'ט מען ביינאכט, אמר רבא, האט רבא געזאגט תדע, ראיה האסטו. דלא מחוו ליה לאיניש, מען וועט נישט ווייזן פאר א מענטש אין חלום לא דקלא דדהבא, א גאלדענע טייטלבוים, ולא פילא דעייל בקופא דמחטא, און נישט א עלעפאנט וואס גייט אריין אין א נאדל-לאך, פארוואס ווייל פון דעם האט ער נישט געטראכט בייטאג, און אז א מענטש טראכט נישט דערפון בייטאג גייט ער נישט חלומ'ען ביינאכט, זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה קיסר לרבי יהושע בר חנניה. אמריתו, מען זאגט מיר דחכמיתו טובא, דו ביסט זייער א קלוגע מענטש, אימא לי מאי חזינא בחלמאי, אויב ביסטו אזוי קלוג, זאג מיר וואס איך גיי זען אין חלום, אמר ליה חזית דמשחרי לך פרסאי, די פרסים וואס זיי זענען דיינע שונאים גייען דיך עושים בך עבודת המלך, טייטש רש"י, זיי גייען דיך צווינגען צו טון, צוואנגס ארבעט. וגרבי בך, זיי גייען דיך פארכאפן. ורעיי בך שקצי, זיי גייען דיר הייסן פאשען, שקצי מיינט חזירים. בחוטרא דדהבא, מיט א גאלדענעם שטעקן. עס איז געווען זייער א מאדנע חלום פאר אים, און אויך זייער א טריגערינג חלום, וועגן גיין זאגן אז מיין שונא גייט מיך פארכאפן, איז דאך די ערגסטע זאך וואס דו קענסט זאגן פאר א קייזער. איז הרהר כוליה יומא, האט ער געחלומט א גאנצע נאכט דערפון, האט ער געטראכט א גאנצע נאכט דערפון, ולאורתא חזא, האט ער טאקע דאס געחלומט, אמר ליה שבור מלכא לשמואל,

זיך ציען פאר איבער א עמוד וואס די מעשה איז פון בר הדיא, אונז גיימיר נישט לערנען די גאנצע היינט ווייל ס'איז צו לאנג, אבער וואס ס'איז געווען א מענטש געהייסן בר הדיא און ער איז געווען א מפשר חלומות, ס'איז געווען אביסל א קאנטראווערשעל פיגור, עמיר זעהן וויאזוי מארגן עמיר זעהן וויאזוי די מעשה ענדיגט זיך, איז בר הדיא מפשר חלמי הוה ער איז געווען א א מענטש וואס האט זייער גוט געוויסט וויאזוי צו פותר זיין חלומות אבער ער איז געווען א געלט גייציגער מענטש מאן דיהיב ליה אגרא. איינער וואס האט אים באצאלט מפשר ליה למעליותא האט ער געזאגט א גוטן פשט, און מאן דלא יהיב ליה אגרא מפשר ליה לגריעותא האט ער אים יענעם געגעבן א שלעכטע פתרון, און ס'איז אלעס ווייטער מיט די המשך פון די מהלך פון די גמרא אז כל החלומות הולכין אחר הפה אז די אז ס'איז ביד פונעם פותר צו דרייען דעם חלום, פארציילט די גמרא זיי די גמרא גייט יעצט האבן זייער אסאך חלומות וואס אביי ורבא האבן זיך ביידע געחלומט די זעלבע זאך, כ'ווייס נישט וואס איז פשט, כ'ווייס נישט וויאזוי צוויי מענטשן זאלן אויף א מאכט זיך אפשר איינמאל. אבער זאלן אויף אזויפיל מאל, איך האב נישט געהאט קיין צייט נאכצוקוקן צו איינער אדרעסירט עס, ממש צען פופצן חלומות וואס אביי ורבא האבן יעדן טאג געחלומט די זעלבע, עס איז עפעס א מאדנע מעשה. איז אפשר האט עס א שייכות מיט דעם וואס זיי האבן געלערנט צוזאמען די פסוקים און אז מען טראכט פון פון א געוויסע פסוק ביי טאג חלומט מען דערפון ביינאכט, דאס איז אפשר איין פשט, איז לאמיר זען. אביי ורבא חזו חלמא, זיי פלעגן זען חלומות, אביי יהיב ליה זוזא. אביי האט אים באצאלט ורבא לא יהיב ליה. עס איז אביסל אינטערעסאנט, עס האט מיר געהאט אין די פריערדיגע בלעטער אז אביי איז געווען די ארעמאן, ס'איז געווען עפעס ער האט נישט געהאט קיין וויין, זאגט די גמרא ערגעץ אויף א עמוד בית, און רבא זעט אויס האט יא געהאט פרנסה, איז דא זעט מען אז אביי צאלט, אמאל די ארעמאן צאלט גרינגער ווי דער עושר, פארוואס? איך ווייס נישט.

אויס ווי זיי זענען געגאנגען אין געפענגעניש, פשט אז ער האט גענומען א רענדאם זאך, א געווענליכע יעדן טאגיגע זאך וואס א מענטש נעמט איידעמער און די טעכטער גייען ארויס צו יענעם אין שטוב און ער געזאגט דאס איז שוין די קללה באט ס'איז נישט עכט קיין קללה סך הכל זאג איך דיר אז דו'עסט האבן גוטע איידעמער. אקרינן האבן זיי ווייטער געליינט א פסוק אין די תוכחה וואס זיי האבן געליינט אין חלום אז בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, לאביי אמר ליה בנך ובנתך נפישין. עסט האבן א זעלבע מהלך פון פריער, עסט האבן אסאך זין און טעכטער, את אמרת און ווען ס'קומט צו די טעכטער איז את אמרת לקריבך, דו וועסט זאגן אז דו ווילסט דיך משדך זיין מיט דיינע קרובים, והיא אמרה לקריבה וועסט דיך קריגן מיט דיין ווייב, און זי וועט זאגן אז דו ווילסט דיך משדך זיין מיט אירע קרובים, ואכפה לך, און זי וועט דיך באזיגן, ויהבת להון לקריבה, עסט דיך משדך זיין מיט אירע קרובים, דהוה כעם אחר. ס'איז אויך א גארנישט, ס'איז נישט קיין עכטע קללה. לרבא אמר ליה דביתהו שכיבא דיין ווייב וועט שטארבן, ואתו בניה ובנתיה לידי איתתא אחריתי, און דו וועסט דארפן חתונה האבן מיט א אנדערע פרוי און דיינע קינדער און טעכטער וועלן ווערן שטיף קינדער, דאמר רבא אמר רבי ירמי' בר אבא אמר רב מאי דכתיב, וואס מיינט אין פסוק בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, זו אשת האב אז.

לך אכול בשמחה איך וועל אים מחזק זיין צוליב זיין שווערן מצב איז וועסטו זאגן דעם פסוק וועלכע פסוק וועסטו זאגן לך אכול בשמחה לחמך זאלן אלע אידן האבן פון אלעם גוטן און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.